וואס איך געדענק, זכרונות פון אסיפ דימאף, געליינט פון סיליא סערלין, ערשטער באנד, צווייטער טייל, המשך פון קאפיטל פֿינף. באלד איז סטראווינסקי געווארן שפאסיג און אנגעהויבן צו ווייזן אויף דער פיאנע פארשיידענע קונצן, ווי עס גייט א שיכור אויף דער גאס, ווי עס שפילט א קאליע געווארענע קאטערינקע. זיינע פינגער זענען געפלויגן איבער די קלאווישן, געטאנצט, געשפרונגען, און איין מאל ווען עס האבן אים אויסגעפעלט פינגער האט ער אנגעשלאגן דעם טאון מיט זיין לאנגער נאז, דאס איז באזונדערס געפעלן מינען, דער שוואכזיניגער. פארענדיגט די שטיפעריי אויף דער פיאנע איז איגאר ווידער געווארן דער גוט דערצויגענער יונגערמאן מיט די גוטע מאניערן, אביסל שטייף, צוריק געהאלטן, אבער אויפריכטיג און פריינדליך. ביי די סטעמבערס אין הויז האט ער זיך געפילט היימיש, ער איז דאך געווען ארום גערינגלט מיט יונגע קינסטלער וועלכע האבן אזוי צו זאגן גערעדט זיין לשון, ער האט הויך געשעצט עמעס און זשעניס שפילן, באזונדערס זשעניס, און האט ליב געהאט צו רעדן מיט איר וועגן מוזיק.

האָב איך זיך דאָרט געפֿילט. װוּהין זײַט איר פֿאַרפֿאַלן געװאָרן? מען זעט דאָך אײַך גאָרנישט! האָט מיך אָפּגעשטעלט מײַן קאָלעגע מישאַ שװאַרץ, דער זעלבער, װאָס האָט מיר דער ערשטער אָנגעזאָגט, אַז איך בין אָנגענומען געװאָרן אין װאַלד-אינסטיטוט. איר טאָרט ניט אַזױ שטאַרק איגנאָרירן דעם אינסטיטוט. יעדנפֿאַלס, די פּראַקטישע אַרבעטן דאַרפֿט איר דאָך דורכמאַכן, קומט מיט מיר. באַלד זענען מיר געזעסן אין אַנדער זאַל און אַנאַטאָמירט אַ וואָרעם. יעדער איינער פֿון די סטודענטן האָט געקראָגן אַ פֿירקאַנטיקן שוואַרצן טעלער אָנגעפֿילט מיט וואַסער, אַ גרויסן טויטן רעגנוואָרעם און נייטיקע אינסטרומענטן,

אפילו דער שארפער גערוך פון פארמאלין איז אונז געווארן אנגענעמער. ער האט געשמעקט מיט שטילער וויסנשאפטליכער ארבעט, מיט אויספארשונג, מיט יוגנט. א מאדנע צופרידנקייט האט מיך ארומגעכאפט. עס איז שיין אזוי צו ארבעטן, אזוי צו שטודירן די נאטור. צו וואס יאג איך זיך נאך אן אויסגעטראכטן לעבן, נאך כאראקטערן און מענטשן און סיטואציעס וועלכע זענען קיינמאל ניט געווען? יאג זיך נאך שאטנס און ניט נאך רעאליטעט? ווי גליקלעך וואלט איך זיך געפילט, פארשנדיג די סודות פון דער נאטור, ווען ניט דער אומפארשטענדלעכער דראנג נאך ליטעראטור, נאך קונסט, וואס יאגט מיך אן וואס ווייטער אלץ שטארקער. ווען מיר זענען פארטיג געווארן מיט אנאטאמירן דעם ווארעם, זענען מיר אריינגעגאנגען אין סטודענטישן לייען צימער, אין טשיטאלקא ווי מען האט דאס גערופן. קיינער אחוץ די סטודענטן האט ניט געהאט קיין רעכט אריינצוקומען אהער. דער דירעקטאר, דער אינספעקטאר און די פראפעסארן האבן שטרענג אפגעהיט די דאזיגע טראדיציע. יעדער אוניווערסיטעט אין גאנץ רוסלאנד האט געהאט אזא טשיטאלקא, א קליינעם אינזל פון פרייהייט. אפילו די פאליציי און די אלמעכטיגע אכראנע, פאליטישע געהיימ פאליציי, האט ניט געוואגט צו ברעכן דעם שטומען אפמאך וואס האט עקזיסטירט צווישן איר און דעם רוסישן סטודענט. דעם אייביקן רעוואָלוציאָנער, דעם אינערלעכן שׂונא, ווי מען האָט דאָס געלערנט אין דער סאָלדאַטסקער סלאָוועסנאָסט. אָבער די דאָזיקע פֿרײַהייט האָט ניט געקענט אַריבערגיין איבער דער שוועל פֿון סטודענטישן לייען-צימער. אויף די ווענט פֿון דער טשיטאַלקאַ זענען געהאָנגען פֿאַרשיידענע פּאָליטישע אויפרופן, רעוואלוציאנערע לאזונגען און שארפע פראטעסטן קעגן דער רעגירונג, קעגן דעם צאר אליין. אויף די טישן זענען געווען צעווארפן אויסלענדישע בראשורן און פאליטיש-עקאנאמישע ביכער וואס זענען געווען געדרוקט אין דער שווייץ און אריינגעשמוגלט קיין רוסלאנד. ווי אזוי? ווער האט עס געטאן? וואס פאר א פארבינדונג איז געווען צווישן אונזער טשיטאלקא און די געהיימע קאנספיראטיווע קרייזן וואס האבן צוגעגרייט די צוקונפטיגע רוסישע רעוואלוציע? עס איז געווען קלאר אז אזא פארבינדונג האט יא עקזיסטירט און איז געווען גוט ארגאניזירט. שוין צייט איבערצוכאפן עפעס, האט מישא שווארץ פארגעשלאגן. דער וואלד אינסטיטוט האט געהאט א סטאלאווקע, א מין קליינעם רעסטאראן, וואו מען האט געקאנט עסן זייער ביליג און אויך זייער שלעכט. א טעלער זופ האט געקאסט דריי קאפיקעס, א געהאקטע קאטלעטקע עלף קאפיקעס. אונזערע יונגע ציינער און מאגנס האבן זיך גענומען צו דער ארבעט. איך זוך אייך, האט צו מיר געזאגט גילארסקי, אַ קלײנװוּקסיקער ייִדישער סטודענט מיט געדיכטע קוטשעראַװע האָר, װאָס װאָלטן געװען גענוג פֿאַר דרײַ סטודענטן. עס איז אײַער רײ צו גײן מיט די ביכער. מיט װאָס פֿאַר אַ ביכער? צו זאַמלען געלט פֿאַר אונדזער געזעלשאַפֿט. איר האָט דאָך ניט קײן געלט אײַנצוצאָלן אין אינסטיטוט פֿאַר דעם רעכט צו לערנען זיך, נײן? און באַלד דאַרף מען דאָך שױן אײַנצאָלן.

אפשר רעדן מיט גורעוויטשן וועגן דעם פיקטיוון שידוך? האב איך געטראכט. ער וואלט דאס יא געטון. ער זעהט אויס צו זיין א פיינער בחור. גייט זיך ארום א צופרידענער, זינגט זיך אונטערן נאז און שמייכלט. אבער איך האב זיך צוריק געהאלטן. אוועק געבן אים אזא פיין מיידל ווי פאניא איז? פארוואס קומט דאס אים? ער מיינט דאך אוודאי אז מיט זיינע שווארצע וואנצעלעך איז ער שוין א גאנצער אפיצער. איך האב דערפילט עפעס ווי א שטאך אין הארצן ווען איך האב געטראכט אז גורעוויטש וועט אוועקנעמען פון מיר מיין מיידל. ניין, ניט ער. איך וועל שוין געפינען אן אנדערן. אויף מארגן האב איך זיך געטראפן מיט גילארסקי און מיר האבן זיך געלאזט גיין צו די רייכע אידן לויט די אדרעסן וואס ער האט ביי זיך געהאט. אין פעטערבורג זענען געווען אסאך רייכע אידן, דאס זענען געווען אדער מענטשן מיט העכערער בילדונג ווי דאקטוירים און אדוואקאטן וואס צוליב דעם האבן זיי באקומען וואוין רעכט, אדער סוחרים פון דער ערשטער גילדע וואס. צאלן איין הויכע שטייערן און מעגן אויך דא וואוינען. רייכע ברייטע טרעפ, א וואזשנער שווייצאר פארטער אונטן, און נאך א וואזשנערער לאקיי באטלער אין דער וואוינונג. ניט אזוי גרינג איז עס געווען אנצוקומען צו די בעלי בתים, אבער אונזער אוניפארם האט אונז אומעטום גוט געהאלפן. עטליכע מאל האבן מיר געדארפט ערקלערן דעם וואזשנעם לאקיי וואס אזוינס מיר ווילן פון דעם בארין. דער לאקיי פלעגט איבערלאזן אונז אליינע פאר אפאר מינוט און צוריק קומען מיט א דריי אדער פינף רובל'דיגן פאפירל אין דער האנט. אין אנדערע פלעצער האט מען אונז געבעטן אריינגיין און דאס ערשטע וואס מיר האבן געהערט פון באלעבאס איז געווען, איך צאל דאך שוין אין און ער האט דערמאנט דעם נאמען פון א געזעלשאפט צו וועלכער ער שיקט געלט, אבער אין אפאר מינוט שפעטער האט דער רייכער איד פארט אריינגעשריבן זיין נאמען אין אונזער בוך. מיר האבן אנגעזאמלט א שיינע סומע געלט און נאס פון רעגן, אבער צופרידן זענען מיר געגאנגען אהיים. ווילאַווסקי, אפשר ווילט איר חתונה האָבן? האָב איך פּלוצלינג געפֿרעגט מײַן באַגלייטער. איך האָב אים דערציילט וועגן וואָס עס האַנדלט זיך. ער האָט גענומען מיך אויספֿרעגן, ווי פֿאַני זעט אויס, צי זי איז אַ שוואַרצע אָדער אַ בלאָנדינקע, ווי גרויס איז זייער הויז אין גראָדנע און צי עס האָט חובות.

מיט איר חתונה האבן מיינער א חבר וועמעס בריוו זי וועט מסתם ערהאלטן גלייכצייטיג מיט מיינעם. וואס אנבאלאנגט דער צעריסענער ספר תורה וואס האט זיך געוואלגערט אויף דער ערד נאך דעם גראדנער פייער, וועל איך זיכער אנשרייבן א סקיצע. מיט איין ווארט, מיר וועלן זיך אין גיכן זען. דאָ סווידאַניאַ, אויף ווידערזען. אויף דעם בריוו האָב איך קיין ענטפער ניט באַקומען, איז זי אפשר גאָר ברוגז אויף מיר? דאָס קאָן דאָך ניט זיין, איך האָב דאָך איר אַ טובה געטאָן, צוגעשטעלט איר אַ חתן. אָבער אויך פון דעם צוגעשטעלטן חתן האָב איך זיך ניט געקאָנט עפּעס דערוויסן, ער האָט מיך אויסגעמיטן, אַזוי ווי ער וואָלט אויך געווען ברוגז אויף מיר, אָבער דאָס קאָן דאָך אױך ניט זײַן, איך האָב דאָך אים צוגעשטעלט אַ כּלה. אײן מאָל האָב איך אים געכאַפּט אין דער טשיטאַלקע. װאָס איז מיט פֿאַניע? קומט זי צו פֿאָרן? צו װאָס דאַרפֿט איר דאָס װיסן? האָט ער ענדלעך אומצופֿרידן אַרױסגערעדט. איר האָט דאָך דאָס ניט געװאָלט טאָן, האָב איך עס געטאָן. װאָס האָט איר געטאָן?

איך האב איצט קיין צייט ניט. אנטשולדיגט. איך האב זיך געפילט א פארשעמטער, אן איבערגעלאזענער. עפעס האט מען דא אפגעטאן הינטער מיינע פלייצעס, און אפשר לאכט מען נאך אפ פון מיר אויך. גיי טו טובות מענטשן וואס קענען דאס ניט אפשאצן. דעם אמת געזאגט האב איך זיך געפילט אביסל באליידיגט. איך לויף ארום איך צערייס זיך צו געפינען איר א פאסיגן פאפיר מאן, און זי האלט גארניט פאר נעטיג מיר צו באדאנקען פאר מיין ארבעט. אויך גילארסקי האט געקאנט זיין צו מיר פריינדליכער. נו, מילא. נישט איז נישט. פון צפון האבן זיך צוגערוקט די ווייסע נעכט, וואס זענען ענליך צו א געווענליכער נאכט, נאר מיט א בעלמי אויפן אויג.

ווייל די גאסן לאמטערנעס זענען ארונטערגענומען און מען פארלאזט זיך אויף דעם ווייטן אייביג פארשנייטן נארדפאל אז ער וועט שוין באלייכטן פעטערבורג. דער שאטנהאפטער סילועט פון מיין חבר גילארסקי האט מיר פארשטעלט דעם וועג. ער איז געווען ניט אליין. לעבן אים איז געגאנגען א יונגע פרוי איינגעהילט אין א ברייטע מאנטילע. פאני קליינמאן? ניין. פאני איז דאך געווען אסאך דארער. מיר דריי האבן געמאכט אן אינסטינקטיווע באוועגונג, צוערשט אפשטעלן זיך, דערנאך אוועקצולויפן. אבער צולעצט, פארשעמט פון די ערשטע צוויי געדאנקען,

עס איז צייט צו גיין אהיים, האט דער פאפירענער פיקטיווער מאן, וואס כראפעט ביינאכט, פלוצלונג געמאכט זיך וויכטיג און גענומען פאניען אונטערן ארעם. זי האט מיר צוגעשאקלט מיטן קאפ, וואס איז איצט געווען באגאסן מיט א באזונדערן חן, און זיי זײַנען פֿאַרשװוּנדן, צעשמאָלצן געװאָרן צװישן אַנדערע שאָטנדיקע באַשעפֿענישן, װאָס האָבן געשװעבט איבער דעם כּישופֿדיקן נעװסקי פּראָספּעקט. איך האָב ניט געמאַכט קײן צען טריט, װי אַ שאַרפֿער געדאַנק האָט מיר אַ קלאַפּ געטאָן אין קאָפּ און זיך אָפּגערופֿן װי אַן עכאָ אין האַרצן, די גראָדנער פֿאַני קלײנמאַן איצט די פיקטיווע פאני גילארסקי איז דאך שוואנגער, א בלינדער קען דאך דאס זעהן. אזוי האט זיך פארענדיגט דער פאנטאסטישער, דער ענטוזיאסטישער פראיעקט פון דער כשר'ער אידישער מיידל, וועלכע האט געוואלט אפנארן דעם פעטערבורגער פריסטאוו, האט זיך געשפילט מיט חופה וקידושין, און איז געווען ערנסט מיט דער וויסנשאפט, אזוי האבן זיך פארענדיגט כמעט אלע פיקטיווע פאפיר חתונות וועלכע זענען פון צייט צו צייט געשלאסן געווארן צוליב דעם איין און איינציגן צוועק זיך דורכגנב'ענען דורך דער פארדאמטער טשערטא, דורכברעכן פאר יעדן פרייז מיט א פארצווייפלטן שפיל דעם צאם וואס האט ארומגערינגלט די אידישע יונגווארג פאני קליימאן איז געווען ניט די ערשטע און אויך ניט די לעצטע וואס איז געפאלן אויף דעם דאזיקן געוואגטן געדאנק. סוף כל סוף האט זי אפגענארט ניט דעם פריסטאוו נאר זיך אליין, אויב מען קען דאס אנרופן אפגענארט. אויך אנדערע אידישע מיידלעך זענען אזוי אריינגעפאלן און אנשטאט א דיפלאם,

און אריינכאפן זיך אין פעטערבורג, אין מאסקווע, אין קיעוו, אבער יענע פארעם איז שוין געווען אזוי געוואגט אז די אידישע מיידלעך, איינגעשפארט אין געטא, האבן דאס אויסגענוצט נאר זייער זעלטן, אבער פארט אויסגענוצט. דאס איז געווען, זיך שטעלן אונטער דעם שוץ פון דעם אזוי גערופענעם געלן פאספארט, ווי איראניש ביטער דאס זאל ניט קלינגען, אבער דער שענדליכער בילעט האט פארט געגעבן א מין שוץ, א חזקה אויף געוויסע רעכט, וועלכע די ערליכע יידישע מיידלעך האבן ניט געהאט. מען האט מיר פארזיכערט, אז אין קיעוו זענען געווען א פאר אזעלכע פאלן. דארט אבער האט זיך געהאנדלט ניט וועגן האבן די מעגליכקייט צו לערנען זיך,

און א היבשע צייט זענען זיי דורכגעגאנגען די אלע דערנידעריקונגען מיט וועלכע אזא פראפעסיע איז אין רוסלאנד געווען פארבונדן. אבער זיי האבן זיך ניט געשעמט מיט דעם, זיי האבן דאס געהאלטן פאר א טייל פון זייער מארטירער-וועג. די דאזיגע יידישע מיידלעך פון פינסק דארט זיך האבן דאך יא געהאט אן אנדער וועג ווי אריינצוקומען אין דער פארבאטענער געגנט. זיי האבן נאר געדארפט ווייזן דעם פריסטעוו א טויף-שיין, א דאקומענט אז זיי האבן אנגענומען דעם קריסטליכן גלויבן. אבער דער שענדליכער געלער דאקומענט איז פאר זיי געווען ווייניגער שאנדע ווי דער מיט גוואלד ארויפגעצוואונגענער טויפשיין. קאפיטל זעקס. איינמאל איז צו מיין אנקל יאשע געקומען א יונגער סטודענט, זייער פראנטעוואטע אנגעטון. אזעלכע סטודענטן האט מען אנגערופן מיט דעם באליידיגנדיגן נאמען בעלא-פאדקלאדאטשניקי, דאס הייסט סטודענטן וואס זייער מונדיר האט א ווייסן אונטערשלאג. פארשטייט זיך, ניט אין דעם אונטערשלאג איז געווען דער עיקר. געמיינט האט מען מיט דעם אויסדרוק ווייסע אונטערשלאגניקעס אומגעפער דאס פאלגנדיקע, איר פראנטעוואטע רייכע סטודענטן, וואס קאנען זיך דערלויבן א ווייסן אטלאסענעם אונטערשלאג, איר טראכט ניט וועגן די ליידן און אונטערדריקונגען פון פאלק, איר קעמפט ניט קעגן דער

זיכער באלאנגט צו דער דאזיגער ווייניג געאכטעטער גרופע, אבער צו מיין גרויס פארוואונדערונג האט יאשע אים אויפגענומען הארציג און מיט גרויס רעספעקט. אויך די קליינע ווייסהאריגע באבושקא האט געפונען פאר נויטיג אריינצוקומען אין צימער און באגריסן דעם יונגנמאן אויף דייטש. ער האט איר אויך געענטפערט אויף דייטש און געקושט איר האנט, פונקט אזוי ווי א יונגער אפיצער וואלט דאס געטאן ערגעץ וואו אויף אן אריסטאקראטישן באל. אלעקסאנדער דאבראלובאוו האט ער אים פארגעשטעלט פאר מיר. דער נאמען האט געקלונגען דורכאויס רוסיש, קריסטליך, ווי דאס קען נאר זיין, און פארט איז עפעס געווען ניט-קריסטליכעס אין זיין איידעלן, בלייכן און שיינעם פנים, איך האב זעלטן ווען געזען אזא שיין פנים, סיידן שפעטער ווען איך האב זיך באקענט מיט דעם שרייבער לעאניד אנדרעיעוו. דער יונגערמאן האט געהאט שווארצע דיקע האר, שווארצע רונדע אויגן וועלכע האבן געקוקט גלייך אין פנים אריין און האבן בוכשטעבליך היפנאטיזירט. דער דאזיגער בליק זיינער איז געווען אזא פאדערנדיגער, אז אפט מאל איז עס געווען ניט אנגענעם צו רעדן מיט אים. זיינע אויגן האבן מער ווי געקוקט, זיי האבן אזוי ווי געמאנט, זאג נאר דעם אמת, פארשעם ניט זיך און מיך מיט זאגן א ליגן. זיינע רויטע ליפן זענען געווען געפארעמט דעליקאט און שיין ווי ביי א מיידל, אין קאנטראסט מיט דער איידעלער צערטליכער בלאסקייט פארשטעלטקייט פון זיין פנים הויט. גערעדט האט ער מיט א חנעוודיקן שפראך-דעפעקט, זיין רעש איז געווען ענליך צו א למד, און זיין למד האט געקלונגען ווי או, אבער גערעדט האט ער לאגיש, איבערצייגנדיק און ערנסט. א טיפע ערנסקייט איז געווען ארום אים, מאכנדיק אן אנשטעל אז איך בין פארטיפט אין מיינע באטאנישע ביכער, האב איך באהאלטענערהייט געקוקט אויף דעם וואס עס טוט זיך ביי יאשא'ס טישל. דער יונגער סטודענט האט ארויסגענומען א בוך און עס געוויזן יאשא'ן. אויף דער ערשטער זייט האב איך דורכגעלייענט נאטורא נאטוראטא. דאס איז געווען א זאמלונג פון לידער און דאבראליובאוו האט גענומען זיי לייענען פון בוך. זיכער זענען זיי געווען געשריבן אין רוסיש, אבער געקלונגען האבן זיי פאר מיר כמעט ווי טערקיש. איך האב ניט פארשטאנען וועגן וואס עס רעדט זיך דארט. דאס הייסט, יעדעס ווארט באזונדער האב איך יא פארשטאנען, אבער אלע ווערטער צוזאמען האבן געקלונגען ווי אן אומזין, אזוי ווי זיי וואלטן געווען צוזאמענגעשטוקעוועט מיט דעם צוועק צו מאכן חוזק און דאס אנדערע ליד

איך האב זיך ניט געקענט צוריקהאלטן און ארויסגעפלאצט מיט א הויכן הארציגן געלעכטער, יעדער איינער אויף מיין ארט וואלט דוכט מיר זיך צעלאכט. קיין זאך האט ניט געהאלפן מאכן פאפולער אין רוסלאנד די נייע ליטערארישע שולע, דעקאדענטן, סימבאליסטן, אזוי ווי דאס איין שורה'דיגע ליד וואס קיינער האט ניט פארשטאנען און יעדער איינער האט עס ציטירט. אין די ענגע ליטערארישע קרייזן רעדט מען נאך היינט וועגן די בלייכע פיס און מען שמייכלט, אבער ניט אסאך מענטשן ווייסן ווער דער אמת'ער מחבר פון דעם דאזיגן מייסטער ווערק איז. א טייל שרייבן עס צו דעם שוין פארשטארבענעם דיכטער וואלערי ברוסוב. עס איז ניט אזוי, ברוסוב, וועלכער איז דעמאלט געווען א יונגער סטודענט,

געשמייכלט, זיין בליק איז געווען שטאר, די שיינע טיפע אויגן זענען געווארן אומבאוועגליך, איך האב געזען אז אויך מיין פעטער יאשע איז ניט צופרידן מיט מיר, דער גאסט האט געכאפט זיין סטודענטן היטל וואס האט אזוי געבלישטשעט ווי זי וואלט נארוואס ארויס פון דער קראם, איך מוז שוין גיין האט ער געזאגט גאנץ רואיג, זיין פנים איז איצט געווען ענליך צו א שיין אויסגעארבעטע מאסקע, ער האט צערעמאניעל געגעבן יאשען די האנט, דערנאך גאר אומגעריכט האט ער זיך געווענדעט צו מיר, ווילט איר מיך אפשר באגלייטן? איך בין געווען צופרידן דאס צו טון, ווייל דער גאסט האט מיך זייער פאראינטערעסירט, אבער ווען איך האב געהאלטן אין אנטאן מיין מאנטל, האָט יאַשאַ צו מיר שטילערהייט אַרויסגערעדט, גיי ניט, בלייב אין דער היים! עס איז געווען אַ קאַלטער ווינטיקער אָוונט. דאָבראָלובאָוו איז געגאַנגען האַרט לעבן מיר און האָט געהאַלטן אין אויספֿרעגן מיך, ווער איך בין, וואָס איך טו, און, ענדלעך, וואָס איך פֿאַרשטיי אין ליטעראַטור. וואָס וויל ער אייגנטלעך פֿון מיר? צו וואָס שלעפּט ער מיך אין די גאַסן אין אַזאַ אומאָנגענעמען וועטער? איך בין געווען בייז אויף זיך אליין פארוואס איך פאלג אים און גיי ניט אוועק. מיר זענען שוין געווען לעבן דער ברייטער פאנטאנקע א פעטערבורגער קאנאל און זענען ארויסגעגאנגען אויף א בריק. לאמיר זיך דא אפשטעלן האט ער פארגעשלאגן. אויף דער בריק איז געווען נאך קעלטער און ווינטיגער, א מאדנע קראפט איז געווען אין דעם עלעגאנטן באגלייטער מיינעם, איך האב זי געפילט עס איז געווען אוממעגליך אים ניט צו פאלגן, און אט שטייען מיר ביידע אויף דער אלטער בריק, מיר קוקן ארונטער אין שווארצן קאלטן וואסער אונטער אונזערע פיס, אזוי הייסט ער מיר, קיין איין מענטש איז ארום ניטא, דער ווינט שלאגט אין פנים, דאבראלובאוו נעמט מיך אונטערן ארעם און האלט מיך פעסט, גײ ניט מיט אים, דערמאָן איך זיך יאַשעס װערטער, טונקעלע געדאַנקען, טונקל װי דאָס װאַסער פֿון דער פֿאָנטאַנקע, פֿליִען דורך מײַן קאָפּ. איך געדענק שױן ניט, װאָס איך האָב גערעדט צו אים. דער עלעגאַנטער סטודענט האַרט לעבן מיר האָט זיך צוגעהערט צו מיר און געשװיגן. גײט אַהײם! האָט ער פּלוצעם אַרױסגערעדט, האַלטנדיק מײַן האַנט אין זײַנער, און קוקנדיג מיר גלייך אין פנים האט ער ארויסגערעדט, איך האב געהערט ווי ערליך יאשע האט אייך געזאגט, איר זאלט ניט גיין מיט מיר, אבער עס איז גוט וואס מיר האבן זיך דורכגערעדט. ווען איך בין צוריקגעקומען אהיים האב איך געפונען יאשע'ן אין אן אויפגערעגטן צושטאנד, ער האט מיר געבעטן דערציילן אים וועגן מיין שפאציר מיט דאבראלובאוון מיט די קלענסטע איינצלהייטן. ווען איך האב אים באשריבן ווי מיר זענען געשטאנען אויף דעם בריק און דאבראלובוב האט מיר געהייסן ארונטערקוקן, האט יאשא געזאגט, ער האט דיך געוואלט אריינווארפן אין וואסער. איך האב געפרואווט זיך צו לאכן, אבער דער געלעכטער איז ניט ארויסגעקומען קיין אויפריכטיקער. לאך ניט, האט יאשא מיך אפגעשטעלט, דו קענסט ניט דאבראלובובן? ער האט שוין א מענטשליך לעבן אויף זיין געוויסן.

מאַריאַ גענריכאָװנאַ, זאָגט מען, איז אַ ייִדישע טאָכטער. אױב אַזױ, דאַרפֿן דאָך די קינדער האָבן אין זיך ייִדיש בלוט. זײ רעכענען זיך אָבער פֿאַר קריסטן, פּראַװאָסלאַװנע. אַלכּסנדר האָט באַקומען אַן אױסערגעװײנלעך פֿײַנע דערציִונג. ער באַהערשט גוט עטלעכע אײראָפּעיִשע שפּראַכן, ער איז אַ קענער פֿון מאָלערײַ, מוזיק און איז אױך אַ באַגאַבטער שרײַבער, אַ דיכטער. א צוקונפטיגער גרויסער נאמען אין דער ליטעראטור. און דאס איז זיין ליד? אוה, פארדעק דיינע בלייכע פיס. דאס ליד פון וועלכן דו לאכסט איז גארניט אזוי קאמיש. לאמיך דאס דיר דערקלערן, האט יאשא געזאגט. פאראיארן האט ער געמאכט א רייזע איבער איטאליע, צוזאמען מיט זיין פריינט ברוסוב. זיי זענען אסאך ארומגעגאנגען צופוס,

דאס האט ער דיר דערציילט? יא. דו האסט אים באליידיגט מיט דיין לאכן, און ניט נאר אים אליין נאר אויך דעם קריסטליכן גאט וועמען ער האט באזונגען. איך האב שטארק מורא געהאט פאר דיר. געווענליך האלט ער זיך פון ווייטן מיט מענטשן וועלכע ער קען ניט. צו באגיין א פארברעכן שרעקט ער זיך אויך ניט, און ווייטער איז געגאַנגען די פֿאַנטאַסטישע געשיכטע. דאָבראָלובאָוו האָט געהאַט אַ יונגן פֿרײַנד, אַ שילער פֿון גימנאַזיע, קוים זעכצן יאָר אַלט. פֿאַר אַ צײַטפֿאַרטרײַב, צוליב שפּאַס אָדער צוליב אַ פֿאַרלאַנג אויסצופּרוּוון זײַן אינערלעכע מאַכט, האָט דאָבראָלובאָוו אָנגעהויבן צו ווירקן אויף דעם יונגן בחור, אַז ער זאָל באַגיין זעלבסטמאָרד. שטארבן איז זיס, שטארבן ווען מען איז יונג, ניט ווארטן ביז מען ווערט אלט און קראנק. דאבראלובוב פלעגט איינלאדן דעם ארעמען בחור צו זיך אין זיין צימער, וואס איז געווען ספעציעל דעקארירט פאר דעם צוועק. די ווענט זענען געווען אויסגעקלעבט מיט שווארצן פאפיר, דאס פענסטער פארהאנגען, אלצדינג אין דעם פארקישעפטן צימער איז געווען פאנטאסטיש. מיסטעריעז. דער יונגער גימנאזיסט האט פארלארן דעם קאפ און האט זיך ענדליך דערשאסן. וואס פאר א נידערטרעכטיגקייט! איז דאבראליובאוו נארמאל? איז ער ביים פולן פארשטאנד? א יא, זיכער! מען דערציילט, און אפשר האט ער אליין ארויסגעלאזט דעם קלאנג, אז ער האט אויפגעגעסן א שטיק מענטשליך פלייש. א שטיק מענטשליך פלייש? פון וואנען האט ער געקראגן דאס פלייש? מען פארקויפט דאך דאס ניט אין די יאטקעס. גלייב איך דאס טאקע ניט, כאטש ער אליין זאגט דאס, האט יאשע זיך אפגערופן, אבער אין וואס איך גלייב יא, איז אז ער איז אן אמת'ער דיכטער. ער האט מיר געגעבן צו ליינען דאבראליובאוו'ס בוך נאטורא נאטוראטא,

אָדלערס פֿליִען איבער די טרויעריקע קעפּ אין ווײַטן פּוסטן הימל, מען גייט אָן אַ וועג, אָבער מיט אַ באַשטימטן ציל פֿאָרויס. אַן אומהיימלעך געפֿיל האָט געהאַט אין זיך די פּאָעמע. יאַשאַ ערליך, וועלכער, ווי איך האָב שוין דערמאָנט, איז אויך געווען אַ קאָמפּאָזיטאָר, אַ שילער פֿון רימסקי-קאָרסאַקאָוו, האָט אָנגעשריבן מוזיק צו דעם דאָזיקן ליד. איך געדענק אביסל דעם ניגון נאך היינט. אבער ווי קומט אט דער טראגישער פראנט, א מענטש וואס איז אזוי ווייט פון אידישער ערציאונג, פון אידישן ווארט, פון אידישער רעליגיע, ווי קומט ער צו באזינגען און באוויינען די טראגישע געשיכטע פון ישראל? רעדט ער אמאל וועגן אידן? האב איך געפרעגט מיין אנקל. קיינמאל ניט. וואס ווייסט ער וועגן זיי? אבער ער האט פארט געוואוסט. זיין אמת'ער אינסטינקט פון אן ערליכן פאעט האט אים געצוואונגען צו שרייבן וועגן א פאלק און א ראסע וואס האט אים ניט אינטערעסירט, אבער אין דער טיפעניש פון זיין נשמה האט פארט געלעבט אן אינטערעס צו יידן. הייסט עס, דער קלאנג אז זיין מאמע איז א יידישע טאכטער האט טאקע געהאט א גרונט. איך האָב זיך באַקענט מיט זײַן מוטער, מאַריאַ גענריכאָװנאַ. דאָס װאָרט גענריכאָװנאַ, דאָס הײסט די טאָכטער פֿון אַ גענריך אָדער הײַנריך, האָט קלאָר אָנגעװיזן, אַז זי איז ניט קײן רוסישע. איז זי טאַקע געװען אַ ייִדישע? איר פּנים איז געװען שײן, זי האָט זיך געהאַלטן מיט גרױסער זעלבסטבאַהערשונג. אירע אױגן זײַנען געװען שװאַרץ

אבער געליבט האט זי זיי מיט א כמעט חיי'ישער בלינדקייט. אפאר וואכן שפעטער איז אלעקסאנדער דאבראליובאוו פארשוואונדן, קיינער האט ניט געהערט פון אים, מען האט אפילו ניט געוואוסט צו ער לעבט נאך. זיין מוטער, וועלכע האט געהאט גוטע פארבינדונגען, איז אוועק צום גראדו נאטשאלניק, הויפט פון דער פעטערבורגער פאליציי, און מען האט אים אנגעהויבן זוכן איבער גאנץ רוסלאנד. מיר האבן זיך געוואונדערט, געבראכן זיך די קעפ און ביסלעכווייז פארגעסן וועגן אים. אנדערע נייע זארגן האבן באשעפטיקט מיין מוח. די צייטונג בירזשעוויע וויעדאמאסטי, די בערזן צייטונג, האט אנאנסירט, אז זי האט ארגאניזירט א קאנקורס אויף קליינע דערציילונגען, די בעסטע דערציילונג וועט באלוינט ווערן מיט טויזנט רובל, די צווייטע מיט פֿינף הונדערט, דערנאך דרײַ הונדערט, צוויי הונדערט פֿינף און זיבעציק און אזוי ווייטער. די דערציילונגען דארפן זיין אריגינעל און ניט אונטערגעשריבן מיטן אמת'ן נאמען פון דעם מחבר.

דאס איז טאקע אן ענין פאר מיר, האב איך געזאגט צו זיך אליין, אפשר וועט מיר געלינגען אריינצוכאפן איינעם פון די פופצן פרייזן. אין שפיץ פון דער צייטונג איז געשטאנען א מאן מיט א ניט-רוסישן נאמען, סטאניסלאוו מאקסימיליאנאוויטש פראפפער. ער איז געווען אן עסטרייכישער, ווארשיינליך גאליציאנער, ייד. וואס איז מיט יארן צוריק געקומען קיין פעטערבורג און ער האט זיך דארט באזעצט. זיין אידישע רעליגיע האט אים מסתמא געשטערט, האט ער זי אוועקגעווארפן און איז צוזאמען מיט זיין ווייב, פלארא מארצינאוונא, געווארן פראוואסלאוונע קריסטן, רוסן מיט א גאליציאנער אקצענט. איך ווייס ניט ווי אזוי. נאר עס איז אים געלונגען צו געווינען דעם צוטרוי פון דעם פינאנץ מיניסטער וויטע. איך האב אנגעשריבן א דערציילונג פון סטודענטן לעבן, עס האט זיך געהאנדלט וועגן א גרופע סטודענטן פון דעם וואלד אינסטיטוט וועלכע זענען אזוי ארעם אז זיי לעבן אין א קליינעם שפייכלער אין א זעמליאנקע וואו מען האלט ווינטער די קאטשאנעס פון קרויט. דארט לערנען זיי זיך, דארט שלאפן זיי, און דארט עסן זיי. זיי פארדינען אביסל געלט אפראמענדיג שניי פון גאס. איך פערזענליך האב פון אזעלכע סטודענטן קיינמאל ניט געהערט. איך צווייפל זייער אויב אזא גרופע האט ווען עס איז געקענט טאקע פירן אזא לעבן.

די צייטונג האט אינגיכן אנאנסירט אז מען האט איר צוגעשיקט עטליכע טויזנט סקיצן, און די ליטערארישע ריכטער האבן זיך גענומען צו דער ארבעט צו געפינען אין דעם דאזיגן פאפירענעם ים אמת'ע פערל, און דאס וועט נעמען א היפשע צייט. נו, זאל זיי גאט העלפן, איך אבער מוז זיך איצט אליין העלפן. די איבערגאנג עקזאמענס אויפן צווייטן קורס וועלן זיך שוין באלד אנהייבן. איך האב אפגעמאכט מיט מיין נייעם חבר מישא שווארץ אז מיר זאלן זיך צוזאמען צוגרייטן צום עקזאמען. מישא האט געוואוינט אין די ראטעס וואס אמאל זענען זיי געווען ראטעס וואו עס האבן געלעבט סאלדאטן. נאר איצט זענען דאס געווען גאסן. זיין פאטער איז געווען א פארמעגליכער איד, און דאס הויז האט זיך געפירט אויף א גאר ברייטן שטייגער. דער אלטער שווארץ איז געווען א הויכער פרומער איד מיט א זיידענער יארמולקע אויפן קאפ. איך האב ניט דערווארט צו טרעפן אין פעטערבורג, אין דער הויפטשטאט פון הייליגן רוסלאנד, אזא טיפיש שיינעם אידן, וואס האט מיט קיין זאך ניט געפרואווט באהאלטן זיין אידישקייט. ער האט אויך זיין אידישקייט ניט אונטערגעשטראכן, ער האט עס געמאכט מיט א נאטירליכקייט, לייכטקייט, ווי א זעלבסטפארשטענדליכע זאך. ער האט געלייגט תפילין, אפגעהיט אלע ימים טובים, ער האט אבער ניט געצוואונגען זיינע זין צו טאן דאס זעלבע.